א גוטן ערב שבת קודש פרשת יתרו. אונז האלט מיר יעצט אינמיטן די שובבים, מען האלט מיר פונקט אינמיטן, ווייל ס'איז שמות וארא בא, און בשלח יתרו משפטים, סאו בשלח איז פונקט אינמיטן פון די זעקס וואכן, יעצט ס'ידוע אז יעדע זאך דויערט צייט ביז ס'ארבעט זיך אויף און ס'פאלט צוריק אראפ, דאס הייסט רצו ושוב, אין קבלה איז דאס א גאנצע אריכות אבער דאס איז נישט יעצט דאס פלאץ אריינצוגיין. מען ווייסט אז פון אנפאנג דעם חודש ביזן פופצעטן טאג איז וואקסט די לבנה, נאכדעם הייבט עס אן צו פאלן, וועגן דעם נאכדעם איז שוין נישט אזוי מסוגל, וועגן דעם מאכט מען נישט קיין חתונות נאכדעם, און ס'איז דא אסאך אזאלכע עניינים, ס'איז דא למשל ביי די ספירה איז דא ניין און פערציג טאג, ס'איז נישט אלע טעג די זעלבע, ס'איז אויך דא רצו ושוב. ס'דא עס ווערט אפגעטיילט אויף לב טוב, לב איז צוויי און דרײַסיק ביז לג בעומר, און נאכדעם זיבעצן איז שוב, דאס טייטש אזוי אז ביז לג בעומר הייבט עס אן ארויפצוגיין, דארט נעבעך די אבילות גייט ארויף נאך גרעסער און גרעסער, עס איז נאך תלמידים געשטארבן, נאך תלמידים געשטארבן, נאכדעם ביי לג בעומר, ביי לב נאך צוויי און דרײַסיק טאג הייבט עס אן צוריק, אראפ צו גיין די אבילות און מען גרייט זיך צו צו קבלת התורה, די זעלבע איז שובבים, די ערשטע דריי וואכן איז עס פול מיט צער, מען איז געווען אין מצרים מיט פרעה'ס מכות מיט אלעם, נאכדעם ווען ס'קומט שוין בשלח גייט עס שוין אויף אראפ, אראפ מיינט אז ס'ווערט שוין נענטער צו קבלת התורה, ס'ווערט שוין נענטער צו די אלע גוטע זאכן וואס אידן האבן געהאט, זיי האבן געהאט די מן אין די מדבר, איז במילא אז מען איז שוין דורך העלפט, פון די שובבים דארף מען זעהן וואס דארף מען טוהן מיט די צווייטע העלפט, די ערשטע העלפט האט מען זיך געקלאפט און געשלאגן און מען האט געוואלט תשובה טוהן, דער הייליגער תניא לערנט אונז אז א מענטש דארף תשובה טוהן אויף זיינע עבירות, זאגט ער אז דער מענטש דארף האבן א געוויסע שעה אין טאג, צו אפאר מינוט אין טאג, צו צען מינוט אין טאג, וואס דעמאלט זאל ער זייער שטארק מתבונן זיין אויף אלע זינד און ער זאל זייער שטארק וויינען און ס'זאל אים וויי טוהן פארוואס ער האט נעבעך געזינדיגט, אבער נאכדעם א גאנצן טאג איז נישט דא אזא מין זאך וואס זאל אריין קומען מרה שחורה מיט עצבות, זאגט ער און טאמער ער האט עס געטוהן ער האט געהאט לאמיר זאגן צען פופצען מינוט און ער איז געווען פול מיט מרירות און מיט עצבות נאכדעם וויל ער צוריק קומען און ער וויל לערנען און דאווענען צו פירן א געהעריגן טאג ווי עס דארף צו זיין גיין צו משא מתן און ס'כאפט אים אן זייער שטארק נאכאמאל הרהורים פון עצבות און חרטה, זאגט ער דעמאלטס זאל ער וויסען אז דאס איז נישט פון די סיטרא דקדישא, דאס איז סיטרא אחרא, ווייל איינמאל אז האסט מען זאגט אפגעוויינט און ס'האט דיר וויי געטוהן, דארפסטו צוריק קומען און זיין א געהעריגער מענטש מיט שמחה און אזוי ווייטער, איז די זעלבע דא אויכעט, די ערשטע דריי וואכען שובבים האמער געוויינט פאר די עבירות, איז ווען מ'איז אריין אין מצרים מ'האט אריינגעבויט אידישע קינדער אין די ווענט, מ'האט מתקן געווען דעם דור המבול מיטן דור הפלגה, נעשה מגדל מען מען מאכן א טורעם, ארויפקריכן אין הימל מלחמה האלטן מיטן אייבערשטן חלילה, און דער אייבערשטער האט פאר דעם באצאלט א ביטערע פרייז, ווייל שובבים די סדרות איז ממלא דעם דור המבול מיטן דור הפלגה, ווייל דער אייבערשטער האט באמת געוואלט געבן די תורה גראד ווען ער האט באשאפן די וועלט. בשגם דאס איז נח, און בשגם איז אויך בגימטריא משה. משה רבינו וואלט געדארפט דעמאלטס ווען געבן די תורה, נח וואלט עס ווען געגעבן, וויאזוי ס'האט זיך אויסגעשטעלט ווען, נאר ליידער ליידער איז געשען אז ס'איז געווען א דור המבול און א דור הפלגה, ממילא האט מען נישט געקענט געבן א תורה, ווייל פאר מ'הייבט נאך אן די תורה מוז מען זיין ריין, איז יעצט האמיר שוין דורך די ערשטע דריי וואכן פון שובבים, יעצט קומט מען שוין אריין אין. די געוואלדיגע גוטסקייט וואס דער אייבערשטער האט אונז געוויזן, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ס'האט זיך געעפנט, שטעל דיר פאר ס'האט זיך געעפנט אלעס, ס'איז מורא'דיג, מ'האט געזען מער ווי א נביא האט געזען, און ווי האט מען עס געזען אין חוץ לארץ, אין די גרעסטע מקור הטומאה מצרים, ס'איז געווען אזא התגלות אז מ'קען דאס נישט משיג זיין, איז במילא מ'האלט שוין יעצט ביים. קריעת ים סוף, מיט מן, מיט די אלע גוטע זאכן, עס דארף מען זעהן יעצט וואס האב איך געטוהן פארן אייבערשטן אין די שובבים אין די טעג. יעצט עס שטייט אין זוהר הקדוש אז ס'העלפט נישט קיין תשובה אויפן חטא פגם הברית, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, ס'איז שוין דא אין די אלע ספרים, די נודע ביהודה האט א תשובה, אין סימן ל"ה איז ס'געווען עפעס איינער געוואוינט מיט זיין שוויגער אפאר יאר נאכדעם איז ער געווארן איר איידעם, זי האט אים גענומען פאר די טאכטער, און נאָך האָט ער געװאָלט תּשובֿה טון, זאָגט אים דער נודע ביהודה, אַז ס'איז יאָ דאָ אַ תּשובֿה. זאָגט ער, דאָס, אַז שטײט אין זוהר, אַז ס'איז נישט דאָ קײן תּשובֿה, מײנט מען, אַז סתּם אַ תּשובֿה איז נישט דאָ. מע מוז זיך אָבער שטאַרק מייגע זײַן, דעמאָלטס העלפֿט יאָ אַ תּשובֿה. און דער אַבֿני נזר אין דער הקדמה ברענגט עס זײער אַ שײן אַריכות, אַז מע לערנט גמרא, תּוספֿות בעיון, מע מאַטערט זיך דעם קאָפּ, איז אַזױ װי די זרע קומט דאָך פֿונעם קאָפּ, און דאָס דאָרטן פּוגם געװען, און אַז מע לערנט תּורה בעיון, דעמאָלט העלפֿט עס. כ'האָב אױך געטראַכט אַ בחינה, און כ'װיל דערפֿון רעדן אַ ביסל.

עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכות דמים. יעצט אויב סאיז דא אזא מציאות אז מהאלט שבת איז דער אייבישטער מוחל עבודה זרה וואס דאס איז איינע פון די שלש חמורות איז בעל כרחך געזאגט אז ער מוז מוחל זיין אויכעט די אנדערע צוויי עבירות ער מוז מוחל זיין גילוי עריות און שפיכות דמים ווייל כ'קען דאך נישט זאגן אז די דריי האלטן אויף די זעלבע מדריגה, עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכות דמים זענען די זאך וואס מען מוז זיך ביהרג ואל יעבור, ס'איז די שווערסטע עבירה וואס ס'איז דא, נו אויב מען האלט שבת איז דער אייבערשטער מוחל אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוז ער דאך קענען מוחל זיין די אנדערע צוויי אויכעט, ווייל די אנדערע צוויי זענען בעיסיקלי די זעלבע מדריגה אזוי ווי דאס, איי וועסטו וועלן זאגן ניין. ס'איז אנדערש, ווייל אז אזוי ווי די עבודה זרה האט ער קיינעם נישט געמאכט קיין שאדן, אבער ווען ער איז מוציא זרע לבטלה איז עס אזוי ווי כאילו הורג את הנפש. נו, ס'שטייט דאך דא אז סיי גילוי עריות און סיי שפיכת דמים און סיי עובד עבודה זרה שטייען אויף די זעלבע מדריגה. און אז דער אייבערשטער איז מוחל עבודה זרה, איז ער דאך אויך מוחל ווען מען איז שופך דם, סאו וואס א חילוק צו ער האט געהארגעט א לעבעדיגן מענטש אז ער האט געהארגעט זיינע זרע די טיפה זרע, ס'איז די זעלבע זאך, איז אויב דער אייבערשטער איז מוחל עבודה זרה איז נישט מעגליך אז ער זאל נישט מוחל זיין אויף די אנדערע צוויי עבירות, איז ס'איז נישט מעגליך. אינעם וואלט איך געוואלט זאגן פארן עולם צו האלטן היינט די תעניתים און סיגופים פון אר"י הקדוש איז דאך נישט קיין מציאות. די איינציגע זאך וואס אונז קען מיר יא טוהן היינט איז, מען זאל לערנען תורה פלייסיג, מען זאל איינהאלטן דעם שבת איינמאל א וואך, עס קומט א שבת קודש זאל מען וויסן וואס א שבת קודש איז, און פון דעם וויל איך יעצט אביסל רעדן. ס'שטייט אז די גאולה איז תולה אין דעם וואס מ'וועט האלטן שבת. ס'שטייט אין.

פארוואס ששקולה כנגד כל המצוות? זאגט דער מדרש, מנין שהשבת שקולה כנגד כל המצוות, פון וואנעט ווייס איך אז שבת איז שקול כנגד אלע מצוות, ווייל שבשעה ששכח משה לומר להם מצוות שבת, משה רבינו האט פארגעסן זיי צו זאגן,

דעמאלטס האט זיך משה רבינו דערמאנט אז מען דארף זאגן פאר די אידן דעם שבת. יעצט אין מדרש תהלים קפיטל צדיק ה' און אויכעט אין תיקוני זוהר תיקון ק א און אין מסכת עירובין דף ס ט עמוד ב און אין מסכת חולין דף ה עמוד א שטייט,

און ס'איז נישט עזב השם את הארץ חלילה, און די זעלבע שטייט אין שלחן ערוך אין אורח חיים אין סימן ר מ ב אז שבת איז שקולה כנגד כל המצוות, פארוואס? ווייל דאס ווייזט אז ס'איז דא השגחה פונעם אייבערשטן און א חידוש העולם און א תורה איז מן השמים און ממילא איז אלע מצוות וואס דו טוסט טוסטו מיט די אמונה שלימה אז דער אייבערשטער האט אלעס באשאפן און דער אייבערשטער פארלאנגט די אלע מצוות און אזוי ווייטער. יעצט, קומט אויס יעצט לויט דעם מדרש אז אפילו מען האלט נאר איין שבת קומט שוין משיח. יעצט, ס'איז דא א מאמר פון רבי שמעון בן יוחאי וואס רבי שמעון בן יוחאי זאגט אין מסכת שבת דף ק י ח עמוד ב', אלמלי שמרו ישראל שני שבתות כהלכתן, ווען אידן זאלן האלטן צוויי שבתות אזוי ווי מען דארף מיד נגאלין. דארף מען יעצט דא פארשטיין, מען רעדט דא פון איין שבת האלטן, צו פון צוויי שבתים האלטן? יעצט דער מהר"ל אין חידושי אגדות אין מסכת שבת, דארטן דף ק י ח עמוד ב', זאגט אזוי. שכל ענין הגאולה, די גאנצע ענין פון די גאולה הבאה על ידי שמירת השבת היא מפני שמצות שמירת השבת היא מצוה מיוחדת לעם ישראל. פארוואס האט די מצוה פון האלטן שבת אזא סגולה אז ס'זאל קענען אויסלייזן כלל ישראל פון גלות? זאגט ער, ווייל די מצוה פון שבת איז מיוחד נאר פאר כלל ישראל, ואין לגוים חלק בה כלל, די גוים האבן נישט קיין חלק, ס'איז דא אין אנדערע מצוות וואס די גוי האט אויך א חלק, למשל ווען א גוי ברענגט א קרבן נעמט מען עס אויך אן, וועגן דרכי שלום, ס'איז דא אסאך זאכן וואס דער גוי ווען ער טוט, מ'זאגט אז ער האט עס געטון, ס'איז דא איין מצוה

צוויי שבתים איז דער פרי צדיק ר' צדוק הכהן איז עס מסביר אויכעט באריכות אין פרשת בעלותך אין אות ו, ער זאגט אזוי, דער ערשטער שבת פאדערט זיך ס'זאל ווערן א הקדמה און א הכנה צום צווייטן שבת, אזוי ווי די ששת ימי המעשה איז א הכנה צום שבת וואס ס'קומט, די זעלבע אויך נעמען זיי קדישה פונעם שבת וואס איז דורך, אזוי ווי מען ווייסט הבדלה מאכט מען ביז אינמיטן די וואך, פארוואס? ווייל ביז אינמיטן די וואך איז די קדישה פון פריעריגן שבת מאיר, און נאכדעם איז שוין מאיר די קדישה פונעם שבת וואס ער קומט, וועגן דעם זאגט מען מיטוואך שוין לכי נרננה, מען זאל זיך שוין צוגרייטן צום שבת. יעצט טאמער האט מען זיך נישט אויפגעפירט דעם ערשטן שבת ווי עס דארף צו זיין, איז די צווייטן שבת עט פעל. ס'וועט נישט זיין בשלימות, במילא מוז מען האבן צוויי שבתים אז דער ערשטער זאל זיין ווי עס דארף צו זיין, במילא די וואכן טאג אויך זיין ווי עס דארף צו זיין, איז דעם שבת וואס ס'קומט וועט מען קענען האלטן בשלימות. יעצט אין זוהר הקדוש אין פרשת קדושים דף פ ב עמוד א' ווערט געברענגט אז ס'איז דא שבת עליונה און שבת תחתונה, ס'איז אויך דא שבת חיצונית און שבת פנימית. וואס דאס מיינט איז, דער שבת עליונה קומט פון זיך אליינס. עס מיינט דער אייבישטער האט געמאכט אז יעדן זיבעטן טאג איז שבת. אנדערש ווי יום טוב, וואס יום טוב זענען אידן מקדש דעם יום טוב, וועגן דעם איז מקדש ישראל והזמנים ביי יום טוב און ביי שבת איז מקדש השבת. שבת. יעצט דער שבת ווערט אויך אנגערופן שבת המלכה, אזוי ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת דף קי ט עמוד א', בואו ונצא לקראת שבת המלכה. יעצט, ס'הייסט אויכעט כלה. יעצט א כלה באקומט פון איר מאן השפעה. מה שאין כן א מלכה איז אויפגעהויבן פון זיך אליינס, זי איז א מלכה. עס קומט אויס אז ווען שבת קומט אריין איז דא צוויי בחינות. ס'איז דא א בחינה וואס. אונז לויט אונזער הכנה פיר מיר אפ א שבת קודש, און דעמאלטס הייסט עס בואי כלה, ס'איז א כלה, און נאכדעם איז דא א מלכה, שבת מלכתא. יעצט, ס'איז דא צוויי זאכן אין שבת קודש אויכעט, איינס הייסט סור מרע און איינס הייסט עשה טוב. יעצט וואס הייסט סור מרע? סור מרע מיינט אזוי, ווען א מענטש זאל באמת גארנישט טון שבת, ס'איז דא א מעשה, דער הייליגער רבי יונתן אייבשיץ שרייבט אז א מענטש האט נישט דורכגעלערנט כאטש צוויי מאל הלכות שבת, איז נישט מעגליך ער זאל נישט נכשל ווערן מיט איסורי שבת חמורה. צו מאכן די איי מיט צוויבל אז מ'מאכט עס נישט סמוך לסעודה, ביסטו ממש א מחלל שבת, ס'קען אויסקומען עטליכע חילול שבת, זיי דערציילן אז דער הייליגער דברי חיים האט זיך אויף קיינעם נישט פארלאזט נאר ער האט עס אליינס געמאכט, און ער האט שוין געהאלטן ביי די איי מיט צוויבל ס'איז ממש נישט סמוך לסעודה נאר בתוך הסעודה. אסור לחתוך הירק דק דק, מען טאר עס נישט מאכן צו דין, ס'איז דא זייער אסאך הלכות, און אזוי איז מיט יעדע קלייניקייט, יעצט ווען איינער האט נישט דורך געלערנט כאטש צוויי מאל גוט הלכות שבת ווערט ער נכשל, איז דערציילט מען אז א תלמיד פון דער רבי יונתן אייבשיץ פון יערות דבש האט אים געזאגט רבי, פאר שבת האב איך מיך אריין געלייגט אין בעט, כ'האב מיך גוט אנגעטרינקען מיט משקה, כ'זאל דורך שלאפן דעם גאנצן שבת און כ'האב נישט מחלל שבת געווען. האט דער רבי יונתן אייבשיץ געזאגט האסט יא מחלל שבת געווען ווייל שבת דארף מען זיין בשמחה אויך וקראת עונג לשבת דארף זיין אן עונג און דאס האסטו נישט געהאט סאו די איידיע פון שבת איז מען זאל לעבן מען זאל זיין עונג און מען זאל אויך איינהאלטן דעם שבת יעצט ווען איינער לאמיר זאגן ער האלט איין דעם שבת ער האט גארנישט געטון שלעכטס קיין שום אב מלאכות נישט גארנישט דאס הייסט סור מרע. אבער נאכדעם קומט דאך צו דער ועשה טוב, מען זאל זיך מדבק זיין אין אייבערשטן, פארוואס האט מען געמאכט דעם ענין פון שבת? פארוואס? משה רבינו האט געזען אז אידן ארבעטן זייער שווער, און ער האט מורא געהאט ס'וועט פארגעסן ווערן זייער אמונה אז מען גייט נאך אויסגעלייזט ווערן, איז ער געגאנגען און ער האט פארקויפט פאר פרעה אן איידיע אז טאמער דו האסט א קנעכט, וואס ער ארבעט זייער שווער איז אז דו לאזט אים אביסל זיך אויסרוען איין טאג אין די וואך העט ער דאך ארבעטן די אנדערע טעג אסאך בעסער און פאר פרעה'ן איז עס איינגעגאנגען און ס'איז געבליבן אז ס'איז דא דער שבת שפעטער ווען דער אייבישטער האט אונז געגעבן דעם שבת קודש איז ישמח משה במתנת חלקו משה רבינו האט זיך געפרייט אז ער האט מכוון געווען כביכול צום דעת פונעם אייבישטן. יעצט פארוואס האט עס טאקע משה רבינו געטון? נישט ווייל ער האט געוואלט אז מען זאל ארבעטן גרינגער, ניין נישט דאס איז געווען, דאס איז געווען א טיפע כוונה, דער מדרש זאגט אין שמות רבה אז משה רבינו האט עס געמאכט ווייל ער האט געוואלט מען זאל זיך צוזאמקומען אום שבת קודש, מען זאל זיך צוזאמקומען און מען זאל רעדן פונעם אייבערשטן, און מען זאל אויכעט רעדן אז דער אייבערשטער העט אונז נאכאמאל אויסלייזן. מען זאל נישט פארלירן די האפענונג, דאס איז געווען די בחינה פון משה רבינו און פארוואס ער האט געמאכט דעם שבת. יעצט אין בראשית רבה, אין בראשית קאפיטל א' פסוק ו' און ביז ח', שטייט אזוי, שעשרים שנה לפני שיצא ישראל ממצרים, צוואנציג יאר פאר די אידן זענען ארויס פון מצרים כבר שמרו את השבת, יעצט דער שמירת שבת האט געמאכט אז זיי זאלן אויסגעלייזט ווערן, יעצט דער שמירת שבת וואס די אידן האבן דעמאלטס געטון איז נאר געווען אז זיי האבן זיך אפגערוהט אבער זענען נישט געזעסן און געלערנט און זיך מדבק געווען אינעם אייבערשטן, זיי האבן פרובירט צו רעדן פון אייבערשטן געדענקען אז דער אייבערשטער גייט זיי אויסלייזן אבער עס איז נאכנישט געווען קיין קבלת התורה, עס איז נאכנישט געווען די אלע זאכן וואס אונז האמער היינט, איז זיי זייער אפהיטן פון דעם שבת איז געווען בשב ואל תעשה. אבער ס'איז נישט געווען בקום ועשה. יעצט שטייט אין שמות קאפיטל ל"א פסוק ט"ז ושמרו בני ישראל את השבת, וויאזוי מ'זאל אפהיטן דעם שבת, נישט נאר אז מ'זאל נישט טוהן קיין מלאכה, נאר לעשות את השבת, מ'זאל מאכן דעם שבת, אונז דארף מיר עס אויפארבעטן אז ס'זאל זיין שבת כלה, שבת בואי כלה בואי כלה, אונז מאכמיר דעם שבת, וויאזוי מאכמיר עס? אז מען גרייט זיך צו מיט א וואך פריער דעם שבת, און א גאנצע וואך פירט מען זיך אויף ווי עס דארף צו זיין, איז דער נעקסטער שבת איז לעשות את השבת. און מיט דעם וועט מען פארשטיין נאך א זאך, די גמרא זאגט אין מסכת חולין דף ה' עמוד א', אז שבת איז שקולה כנגד כל המצוות, יעצט ווען איינער איז מחלל דעם שבת חלילה, איז ער דומה זאגט די גמרא לעובד עבודה זרה, יעצט עבודה זרה איז אויך שקולה כנגד כל המצוות, איז רש"י ברענגט דארטן

און מעיד שקר שלא שבת הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, און ער איז מעיד שקר אז דער אייבערשטער האט נישט גערוהט במעשה בראשית. איז איינער וואס איז עובד עבודה זרה איז כופר חס ושלום אינעם אייבערשטן, און איינער וואס איז מחלל שבת איז כופר נאר אין די מעשה פונעם אייבערשטן. יעצט אונז געפין מיר אויכעט אז די נביאים האבן אייביג געזאגט מוסר פאר כלל ישראל אז זיי האבן געזינדיגט, געדינט עבודה זרה, עבודה זרה, ס'איז דא אין עטליכע פלעצער ווי די נביאים האבן געזאגט וועגן שבת אויכעט, ס'איז הפטורות אין געוויסע פלעצער, אבער די עיקר איז געווען דאס האבן זיי געזאגט מוסר אז עטס זענטס עובד עבודה זרה, און וועגן דעם וועט ענק דער אייבערשטער שטראפן און מ'עט ענק אוועק ארויסווארפן פון ארץ ישראל און עטס וועטס מוזן גיין אין גלות, יעצט וועגן דעם ווען איינער איז כופר אין די עבודה זרה, מאכט עס אז דער אייבערשטער זאל אונז וועלן צוריק נעמען אויף ארץ ישראל און אויסלייזן, אבער אז מען איז כופר ביי די עבודה זרה, דאס איז אויכעט נאר בשב ואל תעשה, דאס טייטש אזוי, דו גייסט נישט זינדיגן און דינען די עבודה זרה, אבער דער קום ועשה דאס איז נאך אלץ נישט דא, וועגן דעם כאטשיג. שבת איז שקולה כנגד כל המצוות. און איינער וואס איז מחלל שבת איז גלייך ווי איינער וואס איז עובד עבודה זרה, און עבודה זרה איז דאך אויך שקולה כנגד כל המצוות, אבער דאס אז מען זאל כופר זיין אין די עבודה זרה איז נאך נישט גענוג אז מען זאל אונז אויסלייזן, ס'מוז נאך צוקומען אז ס'זאל זיין שמירת שבת קודש, ווייל ס'מוז זיין א קום ועשה אויכעט. יעצט וועגן דעם ווען די אידן זענען געווען אין מצרים, ס'שטייט משכו וקחו לכם, זיי האבן זיך אוועקגעצויגן פון די עבודה זרה, אבער זיי האבן נאך געדארפט ווייטער האבן דעם קום ועשה אויכעט, זיי האבן נאך געדארפט האבן דם פסח און דם מילה, אזוי שטייט אין מכילתא פרשת בוא, און אזוי זאגט רשי אין שמות קאפיטל י ב פסוק ו'. יעצט, דער שבת, אזוי ווי האמיר געשמועסט, האט אין זיך צוויי בחינות, ס'האט אין זיך סיי דעם סור מרע און סיי דעם ועשה טוב, יעצט רב צדוק הכהן שרייבט, אין ספר פרי צדיק פרשת מסעי אות ב' רעדט ער דארטן וועגן די גאולה אז וועגן שמירת שבת כהלכתו וועלן מיר אונז אויסגעלייזט ווערן פון גלות, זאגט ער אזוי, אינו די לו עס איז נישט גענוג פארן אייבערשטן בשמירה מחילול שבת אז אידישע קינדער היטן זיך אפ פון חילול שבת בשב ואל תעשה לבד היינו שחושב גם כן כעושה מצוה ווייל עס שטייט דאך אז איינער איז ישב ולא עשה עבירה כאילו עושה מצוה, אזוי שטייט מסכת קידושין דף ל ט עמוד ב', אבער עס איז נאך נישט גענוג, וועגן דעם שטייט כהלכתו, אז מען היט אפ דעם שבת כהלכתו מיינט מען אז מען דארף אין זיך אריינברענגען דעם שבת ב. קום ועשה מען דארף דעם שבת אפפירן ווי עס דארף צו זיין, נישט רעדן קיין דברים בטלים, מען רעדט נישט פון ניבול פה, נאר אפילו פון דברים בטלים, שמעון בר יוחאי שרייט אויף זיין מאמע אמא שתוקי שבת היום, זי האט גערעדט דברים בטלים, האט ער געשריגן אויף איר, און אזוי שטייט דאך אויך אין שמות קאפיטל ל א פסוק ט ז ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת, און דאס הייסט שבת כהלכתו, וואס דורך דעם איז דא א כח אז מען זאל גראד אויסגעלייזט ווערן. זאגט ער. דער רב צדוק הכהן זאגט וועגן דעם, כאטשיג לאמיר זאגן אז איינער האלט שבת איז עס שקולה כנגד כל המצוות און איינער וואס איז זיך מונע פון עבודה זרה איז אויכעט שקולה כנגד כל המצוות, זאגט ער אבער ס'איז נישט גענוג שטארק מיט דעם וואס מ'איז זיך מונע פון עבודה זרה אז מ'זאל אויסגעלייזט ווערן, די זעלבע איז נישט גענוג שטארק אז טאמער מ'איז זיך מונע פון חילול שבת זאל דאס מאכן אז מען זאל אויסגעלייזט ווערן פון גלות. ס'איז נאר אויף אזוינפיל אז דו טוסט נישט קיין עבירה. אבער אז דו ווילסט אז אין דעם זכות זאלסטו צוקומען אויסגעלייזט ווערן פון גלות, אדער זאלסט אויסגעלייזט ווערן אויף יענע וועלט ווען נאך הונדערט און צוואנציג ווען מען גיבט אפ א דין וחשבון, זאל דער אייבערשטער דיך נישט שיקן אין גיהנום, איז דאס העט נאר זיין דעמאלטס ווען דו ברענגסט אריין לעשות את השבת, דו מאכסט דעם שבת אזוי ווי עס דארף צו זיין, דו עסט די סעודת שבת, דו מאכסט קידוש, אבער נאכדעם זעצטו דיך אביסל לערנען מיט די קינדער, דו לערנסט פאר דיר, דו געסט דיך אפ מיטן הייליגן שבת, איז זאגט רב צדוק וועגן דעם זענען די אידן נישט אויסגעלייזט געווארן, כאטשיג זיי האבן געהאלטן דעם שבת אין מצרים זענען זיי נישט אויסגעלייזט געווארן, ס'האט געדויערט אזוי ווי איך האב ענק פריער געזאגט דער מדרש איז אין שמות רבה, פרק א' אות כ ח, אז משה רבינו האט געבעטן מען זאל לאזן די אידן האלטן שבת, און אין בראשית רבה אין בראשית קאפיטל א' פסוק ו' ביז ח' שטייט אז. צוואנציג יאר פאר זיי זענען ארויס פון מצרים האבן זיי שוין געהיטן דעם שבת, נו פארוואס זענען זיי נישט אויסגעלייזט געווארן גראד וועגן דעם? ווייל זייער היטן איז נאר געווען דער שב ואל תעשה'דיגער היט, דאס זאגט רב צדוק הכהן, איר קענט עס נאכקוקן אין פרי צדיק אין פרשת מסעי אות ב'. יעצט לענינינו איז אזוי, אז אונז וויל מיר אויסגעלייזט ווערן, אונז ווארט דאך דא דער אייבערשטער זאל אונז אם ירצה השם אויסלייזן בקרוב, אונז ברויך מיר אבער האבן א אויסגעלייזט'ס א גאולה פרטית, מען זאל אונז אויסלייזן. יעדער איז פארכאפט אין זיינע מידות רעות און זיינע תאוות רעות, און מען דארף זען ארויסצוקריכן. יעצט ס'איז שובבים, גיי נעם דיך פאסטן. פאר בועל זיין א נידה דארף מען פאסטן כמנין נידה, נידה נו"ן איז פופציג, ד' איז פיר, און ה' איז פינף. דאס טייטש מען דארף פאסטן ניין און פופציג טאג. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. ס'איז דאך נישט מעגליך. נאר וואס. אויב מען וועט אנהייבן צו האלטן דעם שבת וואס דאס איז שקולה כנגד כל המצוות, און אזוי ווי ס'שטייט אם משמרים ישראל את השבת כראוי אפילו יום אחד בן דוד בא, בן דוד מיינט משיח אבער ס'מיינט יעדער ברויך א גאולה פרטית אויך, און אזוי ווי ר' שמעון בן יוחאי זאגט אין מסכת שבת דף קי"ח אלמלי משמרים ישראל שני שבתות, דאס טייטש אז מ'וועט מאכן הכנה פון איין שבת און א גאנצע וואך צום צווייטן שבת. און מען וועט אנהייבן זיך אויפצופירן שבת ווי עס דארף צו זיין, און אז מען וועט זיך אנהייבן אויפצופירן שבת ווי עס דארף צו זיין, וועט דאס זיין דער גרעסטער תיקון שובבים וואס ס'איז דא, והא ראיה, אין בשלח האט אונז דער אייבערשטער געגעבן דעם שבת, און ס'איז צוגעקומען מן אויך, ס'איז צוגעקומען פרנסה, ס'איז צוגעקומען אלעס וואס מען דארף האבן. און אז מ'וועט אויף זיך נעמען דעם שבת, און מ'וועט זיך אין די וואכן צוגרייטן צום שבת, און צוגרייטן קען מען זיך נאר מיט אביסל לימוד התורה, און אז מ'וועט לערנען לימוד התורה, וועט מען האבן אם ירצה השם פון אלעם וואס מ'ברויך, שפע ברכה והצלחה, און דער אייבישטער וועט די אלע עבירות וואס מ'האט געטוהן שוין אליינס, ווי מ'זאגט, אויסמעקן, ער האט געגעבן אמאל יסורים של אהבה, דא אדער דארטן, אבער מ'וועט אנקומען ריין צום הייליגן באשעפער, ווען מ'וועט אם ירצה השם דארפן זיך שטעלן פאר משפט.

פירערס ביי אידן, ואלו הן, משה אהרן און מרים. שלש מתנות ניתנו על ידם, עס איז געווען דריי מתנות וואס איז געגעבן דורך זיי, ואלו הן, באר, וענן און מן. באר בזכות מרים, ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה. יעצט אין בית אלקים פון מבי"ט שער התפילה פרק י"ח שטייט אז משה רבינו וויבאלד ער איז זוכה געווען אראפצוברענגען די תורה וואס דאס איז צוגעגליכן צו לחם אזוי ווי ס'שטייט אין משלי קפיטל ט' פסוק ה לכו לחמו בלחמי במילא האט ער זוכה געווען אז ער האט אראפגעברענגט די תורה האט ער זוכה געווען אז ער האט געקענט געבן פרנסה פאר אידן אויכעט בזכות פון די תורה. מען דערציילט פון ר' מענדל רימינובער אז מען זאל זאגן שנים מקרא ואחד תרגום ג' בשלח, כ'בין אמאל געווען אין אנטווערפן און כ'האב געהערט ווי א איד זאגט עס הויעך און ר' יענקעלע איז דארט געזעסן, האט רבי יענקעלע געזאגט שטייט נישט אין ערגעץ מען זאגט עס נאר נאך פון אים און ער האט געזאגט ס'ווערט געברענגט ער מיינט די לימענער ספרים זאגט ער שטיין שטייט עס נישט מען זאגט עס נאך זאגט ער אבער איך וועל אייך זאגן אן אנדערע זאך וואס ס'שטייט יא ס'שטייט אם אין קמח אין תורה אם אין תורה אין קמח סאו מען זאגן די ביידע. דאס שטייט יא. מענטשן מאכן א גאנצן גלויבונג פון דעם, מען זאל זאגן שניים מקרא ואחד תרגום אויף ג' בשלח, לערן פינף מינוט יעדן טאג מער וויפיל דו האסט געלערנט ביז יעצט, וועסטו זען אז ס'וועט דיר קומען מער צום פרנסה. יעצט אין זכות פון אהרן איז געווען די ענני כבוד, פארוואס? ווייל ס'ווערט געברענגט אין מסכת דרך ארץ זוטא פרק השלום, גדול הוא השלום, ס'איז גרויס שלום שהשלום לארץ כשאור לעיסה, שלום פאר די וועלט איז אזוי ווי שאור, זויערטייג, פאר טייג, ווייל ס'מאכט עס אויפגיין, אזוי ווי ייסט. זאגט ער ווייטער דער דרך ארץ זוטא, אלמלא שנתן הקדוש ברוך הוא שלום בארץ, ווען נישט דאס וואס דער אייבערשטער האט געגעבן שלום אויף די וועלט, היתה החרב והחיה משכלת את האדם, וואלט די חרב און די חיה געהארגעט די מענטש. און דעם אהרן וואס ער איז געווען אוהב שלום ורודף שלום, האט ער זוכה געווען אז די ענני הכבוד איז געקומען אין זיין זכות וואס דאס האט מגין געווען אויף די אידן, ס'האט אויסגעגליכן די מדבר מען זאל קענען גיין, ס'האט אויסגעוואשן זייערע קליידער אויף זיך, ס'איז געווען אויף זיך, מען האט עס נישט אויסגעטון, ס'איז מיטגעוואקסן אלע ניסים וואס איז געווען. עס איז אלץ געווען אין זכות פון אהרן. יעצט ביי מרים הנביאה שטייט, דער רבינו בחיי ברענגט אין במדבר קפיטל כ' פסוק ב', אז דער באר איז געגעבן דורך איהר אינעם זכות ווייל זי האט זיך געשטעלט פון די ווייטענס אפצוהיטן משה רבינו, אזוי ווי ס'שטייט ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו זי זאל וויסן וואס ס'גייט אים געשעהן פאר איר ברודער משה. דער זוהר הקדוש אין פרשת אמור. דף קג עמוד א' זאגט ותתצב אחותו מרחוק לדעה דא הוא באר מים חיים כלא קשירא חד ס'איז איינס אין אנדערן אנגעבינדן דארט איז געווען מ'האט אים אריינגעלייגט אינעם נילוס און דא איז עס א באר מים חיים דאס האט איר דער אייבישטער באצאלט ווייל זי האט געשטאנען און געוואטשט וואס ס'גייט זיין מיט איר ברודער משה איז זאגט ער דער רבינו בחיי אז ווייל זי געווען די וואס האט אים מציל געווען פונעם וואסער, איז זי דארט געשטאנען, האט זי זוכה געווען אז דורך איר זכות האט מען געגעבן דעם באר מים חיים די גאנצע צייט וואס די אידן זענען געווען אין די מדבר, און ס'האט אויך מטהר געווען די אידן, מ'האט זיך דאך גע'טובל'ט אין דעם, און אויך זיי האבן געטרינקען פון דעם. יעצט אין בית אלוקים פונעם מבי"ט שטייט אז ער איז מוסיף אז מרים האט אויך געברענגט פאר אידישע קינדער וואסער, און אויך. עסן ווען זיי זענען געבוירן געווארן, און זי און איר מאמע יוכבד האבן באהאלטן די קינדער און זיי האבן זיך געזארגט פאר זיי אז זיי זאלן קענען וואקסן מיט עסן, אין מדרש תנחומא אין פרשת במדבר סימן ב' שטייט אז מרים האט זוכה געווען צו די באר ווייל זי האט געזאגט שירה ביים ים, יעצט אין כלי יקר אין שמות קפיטל י"ז פסוק ח' שטייט די אלע זאך, אבער וואס איך וויל ארויסברענגען אז מען זאגט. פארן אייבערשטן שירה, מען דאנקט אים און מען דאווענט און מען לויבט אים, רבונו של עלמין ביז יעצט האסטו מיר געגעבן, געב מיר ווייטער, דאס איז איינע פון די גרעסטע עניינים אז מען זאל האבן פרנסה בהרחבה גדולה, ס'שטייט אז מען בענטשט מיט כוונה, באשערט דער אייבערשטער אז מען זאל האבן אסאך אסאך פרנסה, און דאס איז אונזער חורבן, אונז פארגינען מיר נישט צו בענטשן פארן אייבערשטן, מאכט מען אלע טריקס, מען לייגט אריין אביסל עפל דזשוס, ממילא דארף מען זיך נישט וואשן, מען דארף זיך נישט וואשן דארף מען נישט בענטשן, זאגט דער אייבערשטער פיין. לאמיר זעהן ווי ד'עסט אנקומען. און יעצט אין שובבים דארף מען זיך אנהייבן אונטערצונעמען לימוד התורה, שמירת שבת, יעצט עטס באמערקן איך בעט נישט מ'זאל לערנען אפילו א שעה א טאג אויך נישט אפילו נישט א האלבע שעה א טאג, אז דו לערנסט יעצט גארנישט הייב אן פינעף מינוט, אז דו לערנסט יעצט פינעף מינוט הייב אן צען מינוט, די מינימום וואס דו קענסט, אבער זאלסט עס האלטן אזוי ווי עס דארף צו זיין. נישט איין טאג יא און איין טאג נישט. יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן וועגן שובבים פאר די פרויען, מ'רעדט דאך אלץ די מענער די מענער די מענער. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז געווארן א גרויסער מדובר היינט אין אלע בתי מדרשים, איך גיי דאך נישט אין די אלע שילן, מ'האט דאך מיך ארויסגעווארפן ליידער, איך האב דאך נישט קיין שיל, אבער מ'קאלט מיך אפ ערנסטע מענטשן, ערנסטע אינגעלייט, ערנסטע מידל עידזשד קאלן מיך אפ. א אינגערמאן האט זיך אנגערופן ביי רבים אין שיל צוויי וואכן צוריק, זאגט ער, איך, יעדע צוויי וואכן גיי איך מיט א גויטע, א שווארצע, ער האט א פלאץ וואו ער גייט, ער האט איר דירעקט קאנטעקט, און ס'קאסט אים צוויי הונדערט דאלער יעדעס מאל ווען ער גייט, און ער שעמט זיך נישט. רבותי, אויב מען שעמט זיך שוין נישט צו זאגן דאס אין א שול און קיינער איז נישט מוחה, איז א סימן ס'דא א פראבלעם. איך האלט מען דארף אהערנעמען די ווייבלעך, וויאזוי לעבט איר מיט די מענער? זיי זאגן פאר די מענער אז וועסט מיר נישט ברענגען דאס וועל איך דיר נישט געבן גארנישט אין בעט. און אז וועסט מיר נישט געבן א קאנטרי פאר צען פופצן טויזענט דאלער וועל איך דיר נישט געבן, ווייל זעהסט דאך דיין חבר מיין פרענד'ס מאן האט די אלע זאכן, און ס'איז ממש געווארן א שרעק וויאזוי די ווייבלעך פירן זיך אויף מיט די מענער. יעצט איך וויל זאגן איין זאך פאר אלע פרויען, איך בעט ענק מאכן זייער קלאר עטס זאלטס פארשטיין, דעם טאג וואס דו געסט נישט פאר דיין מאן וואס ער דארף האבן, האט ער קיין שום פראבלעם מיט דעם נישט, ס'איז דא גענוג מאגאזינען, גענוג צייטונגען אונעם אינטערנעט, אינטערנעט. ער מוז אפילו נישט האבן אן אינטערנעט. ס'איז דא צייטונגען וואס זיי דרייען זיך ארום פאר פרי, און ער פיקט אויף אזא צייטונג און דארטן זאגט אים די שיקסע ווי הויעך זי איז און ווי גראב זי איז און ווי דאר זי איז און אפילו וואסערע סייז בראה זי טראגט. און זייער אסאך מאל האט זי א פיקטשער פון זיך אויך. רבותי איך וויל ענק עפעס אויסלערנען. א חלק פון שובבים איז אז עטס זאלטס מאכן זיכער אז דער מאן איז צופרידן און אז ער איז צופרידן געשטעלט. געזאגט, העט ער נישט ארום גיין לויפענדיג צו אנדערע, ווייל ער טרעפט גארנישט ביי די זונה וואס ער העט נישט טרעפן ביי דיר, נאר ביי דיר טרעפט ער גארנישט און ביי די זונה טרעפט ער עפעס, ער טרעפט א שמוץ, יא, ער טרעפט איינער וואס ס'קען האבן סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, און ער האט מורא זי זאל נישט פארשוואנגערט ווערן אז נישט האט ער א לייף טיים סטראגל, ביל קלינטאן איז געווען דער גאווערנער אין ארקענסא ער האט אנגעשוואנגערט א שווארצע פרוי ביז ער איז נישט געווען אַכצן יאר אלט האט זי אים יעדע וואך האט ער זי געשיקט, זיבן הונדערט דאלער קעש אין פאוסט באקס. און היינט ער איז דאך שוין נישט פרעזידענט, הו קעירס האט דאך געטון אנדערע זאכן אויך מיט מאניקע לעווינסקי. איך וויל נאכאמאל בעטן די אידישע טאכטער דו האסט א מישען אין לעבן צו טון וואס דער אייבישטער האט געהייסן דו זאלסט וואוינען תשמיש מיט דיין מאן אויסער אז ער איז א קראנקער און דו קענסט נישט מיט אים ברענגען קינדער דארפסטו גיין צו א רב פרעגן א שאלה. אבער אויב ס'איז דיר נישט מהנה זאלסטו וויסן, טאמער טוסטו דאס ביסטו נישט יוצא דיין חוב פון א אידישע טאכטער. קענסט אויפברענגען א שטוב מיט קינדער, ס'קאסט דיך טעג און נעכט צו פלאנען און מאכן אלעס, באט דו האסט נישט יוצא געווען דיין חוב וואס דו דארפסט טון. יעצט איך זאג נישט אז א פרוי דארף זיין א שמאטע, ווען דער מאן עט וועלן קומען ליגן אויף איר מוז זי טון, און ווי ער עט וועלן ליגן און וויאזוי ער עט וועלן ליגן מוז זי טון, ס'דא א וועג וויאזוי ס'דא א דרך הממוצע, אבער אים נישט צו געבן. און חדשים און יארן נישט צו גיין אין מקווה דאס איז א עוון פלילי וואס די וועלט האט עס נישט געזען, דיין מאן ענדזשויט זיך מיט א שיקסע און שטראפן וועט דיך דער אייבישטער ווייל די טוסט עס, ווייל קיינער איז נישט סופער היומען יעדער דארף האבן א ווייב און דאס איז די געפערליכסטע זאך וואס איז דא מען קען נישט יענעם צונעמען סעקס דער אייבישטער האט אזוי געמאכט ס'הייסט אין די גמרא זאגט עס איז א גזירת מלך אז א זכר לויפט נאך א נקבה. נאר מען מוז עס באהערשן, און מען דארף וואטשען וויאזוי און ווי און ווער און ווען. כ'האב ענק שוין געזאגט אפאר וואכן צוריק, איינער האט געזאגט אז א פרוי דארף זיין א סלעיוו, וואס דער מאן וויל מוז מען טוהן, דאס איז נישט אמת, און נישט דאס רעד איך. אויב ס'איז דא א מיספארשטענדעניש געוויסע זאכן דארף מען גיין פאר טערעפי, אויף דעם זענען געמאכט סייקאלאדזשיסט מיט סייקייעטריסט, נישט צו קיין רב, דער רב איז א גארנישט א לאולייף א גארבידזש, און אז דו ווילסט נישט ער זאל דיר שטופן פון אונטן ס'טוט דיר וויי ביסט עס נישט מחיוב צו לאזן, אבער דאס וואס דו דארפסט אים געבן חיבוק נישוק און שטופן פון פארנט, און אפילו ער ברויך עס צוויי מאל א נאכט, אז דו ווערסט איריטעיטעד דארפסטו אים זאגן ליסן איך קען עס נישט נעמען, באט גארנישט צו געבן, נישט צו גיין אין די מקווה, דאס איז אן עוון פלילי. מיר האבן געזאגט אסאך אינגעלייט לעצטנס, די ווייבער האבן אויפגעהערט צו גיין אין מקווה, פרעג איך וואס איז געשעהן, ניין ווייל דו ברענגסט נישט אהיים גענוג געלט ווייל אהער ווייל אהין, דו ווייסט אז דיין מאן ס'טריקענט אים אויס דער קאפ ביינאכט צו טראכטן פון ווי ער צאלט שכר לימוד און רענט, טריי דו צו טראגן דעם עול, גיי ארבעטן, אמעריקע איז געמאכט פאר א טו פעיראול טשעק פעמילי, צוויי מענטשן מוזן ברענגען א טשעק.

וואס פארן אריין גראד ביז ניו יארק, ביז מאנהעטן, אין צוואנציג פינף און צוואנציג מינוט, וועט מסתמא זיין די טעקסעס אזוי כלחוך השור את ירק השדה. סא די אלע זאכן דארף מען וויסן. אבער וואס האסטו פון ניו יארק? ניו יארק זענען די האספיטעלס אזוי אווערקראדעד ס'דא א האספיטעל מאונט סיני, ס'לאזט איבער די פעישענטס אין די האל, מען קען אפילו נישט נאכקומען, ס'האט זיך געשפארט א האספיטעל ס'האט געהאט איך ווייס צוועלף אדער פערצן הונדערט בעטן בית ישראל, א שיינעם טאג וועסטו הערן מאונט סיני האט אויך געשפארט. איז איך בעט יעדן איינעם, ביסט א אידישע טאכטער, דו האסט א חוב און א פליכט, עס האט איינער אמאל געזאגט א מערידזש איז אזוי ווי א טי בעג, אין די ביגינינג איט מעיקס סענס, שפעטער טרעפט מען זיך דער אר סטרינגס עטעטשד, וואס האט דאך א שטריק, און נאכדעם די דריטע סטעידזש איז אז מען ווארפט עס ארויס, דאס איז נאר געזאגט פאר א דזשאוק, א אידישע טאכטער האט חתונה, זי ברויך האבן תשמיש, ער ברויך תשמיש, אין די ביגינינג איז עס א פיינע געים, שפעטער ס'הייבן זיך אן די פראבלעמס, די קינדער וואקסן, די בודזשעט איז זייער טייט, הייבט זיך אן א גאנצע מעשה, און נאכדעם ווארפט מען עס אוועק, מען דאמפט זיך, מען דאמפט זיך אפילו מען גט זיך נישט, מען געט נישט וואס מען ברויך האבן, סא ס'איז זייער זייער וויכטיג אז א אידישע טאכטער זאל געבן פארן מאן וואס ער ברויך, פארשטייט זיך על פי תורה און על פי מענטשליכקייט. און מיט דעם זאלט עטס נישט שפילן קיין געימס, דאס זאל זיין די לעצטע זאך וואס מען זאל שפילן געימס מיט איז מיט עונה, קודם קענסט פארפאסן א קינד א צדיק, דו ווייסט נישט וואס דער אייבערשטער וויל דיר משפיע זיין, יעדע זאך האט צו טון מיט א צייט, און נאכדעם ווען דיין מאן גייט גיין זינדיגן, כ'האב שוין געהערט פון צענדליגע אינגעלייט, כ'האב שוין גערעדט אסאך מאל אויפן האטליין, כ'בין געווען אמאל אין דאונטאון ברוקלין האב איך געזען ווי איינער פון וויליאמסבורג גייט מיט אזא שיינע מיט א לאנג אראפגעלאזט שייטל און ער גריסט מיך, פרעג איך אים וואס איז דאס פאר דיר? זאגט ער דאס איז מיין גוירלפרענד, זאג איך ביסט משוגע דיין ווייב ווייסט פון דעם? זאגט ער יא, זי געבט מיר גארנישט שוין פינעף יאר האט זי זיך נישט אויסגעטון פאר מיר, סא גיי איך טון וואס איך וויל, וואס קען זי מיר טון, זי קען זיך שטעלן אויפן קאפ. מען קען היינט נישט שלאגן און שטראפן קיינעם, מען מוז קומען צו מיוטשועל אגרימענטס, דער נייער פרעזידענט משוגע צום טויט ווי א בארג, הענגט אויף דעם טעלעפאן, א פריים מיניסטער פון אוסטרעליע וויל מיט אים רעדן ער זאל אריין לאזן מענטשן, הענגט ער אויף, ער כאפט נישט דאס איז נישט קיין ריעל עסטעיט דיעלס, דאס איז א צעדרייטער, די זעלבע אויך. קענסט נישט נעגאושעיט מיט א ווייב, גיי פאר העלפ, דאונט הענג אפ די פאון, ווייל נאכדעם לאכט זי פון דיר, און דו וועסט זיך נישט קענען פארטיידיגן אויך נישט, ווייל דו האסט עס צוגעברענגט צו דעם, און אז ער וועט זיך אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, ער וועט לערנען, ער וועט האבן פרנסה, און זי וועט אים געבן עונה. דער אייבערשטער קוקט ארויס אויף יעדע טיפה, יעדן טראפ וואס א מאן גיבט פאר א פרוי בקדושה, איז דער אייבערשטער טוט עס באטראכטן און באקוקן, און נאכדעם טאמער דארף געשען א קינד זאגט דער אייבערשטער די טיפה וועט זיין א חכם און אזוי ווייטער, סאו שפיל זיך נישט ארום מיטן אייבערשטנס העכסטע מתנה וואס ער געבט פאר א מענטש אז מען זאל קענען איבערלאזן דורות. סאו, דאס איז געווען א שטיקל שיעור אויף שובבים, מען זאל אנהייבן צו טוהן קאנסטראקטיוו, און זיצן און וויינען אויף די אלטע חטאים און ס'וועט ערגעץ נישט אנקומען, הייב אן צו טוהן קאנסטראקטיוו און זעה אז ס'איז נאך דא א לאנגע שיינע וועלט פאר דיר. א גוטן שבת.